בעזרת השם יתברך, מסכת כתובות דף צדיק ט, ביי אברהם דף צדיק ט עמוד א', דרייצן שורות פון אויבן, ואיכא דאמרי, איז אזוי, מ'האבן געזען פריערדיגע בלאט, די פריערדיגע שיעור, איבעיא להו, די בני הישיבה האבן געפרעגט אן איבעיא, אמר ליה זבין לי ליתכא ואזל וזבין לי כורא מאי, טאמער א באלעבאס האט געשיקט זיין שליח זאל פארקויפן א לתך, לתך האט מען געזען דאס א האלבע כור, האט אים געשיקט פארקויפן א האלבע כור, און דער שליח איז געגאנגען און האט פארקויפט א גאנצע כור, און די שאלה איז, צו כאטש אויף א האלבע קאר איז די מכירה חל צו נישט, האט מען געזען צוויי צדדים, צו דאס ווערט גערופן מוסיף על דבריו, אדער מעביר על דבריו, מוסיף על דבריו איז טייטש אז דער שליח האט געטון זיין שליחות, א האלבע כור האט ער פארקויפט, ער האט פארקויפט נאך א האלבע כור, איז געווען מוסיף על דבריו, אבער דער ערשטע חלק, די ערשטע האלב, איז די מכירה חל, אדער ניין? אדער ווערט עס גערופן מעביר על דבריו, דער שליח למעשה האט נישט געפאלגט, מען האט אים געשיקט פארקויפן א האלבע כור, און ער האט עובר געווען אויף דעם און האט פארקויפט א גאנצע כור, און ממילא די גאנצע זאך איז בטל, אזוי האט מען געזען צוויי צדדים, למעשה האט מען נישט פושט געווען די ספק, זאגט יעצט די גמרא, ואיכא דאמרי, און ס'איז דא וואס זאגן אז הא לא תיבעי לך, דאס איז בכלל נישט קיין ספק, היכא דאמר ליה זיל זבין לי ליתכא וזבין לי כורא, דודאי מוסיף על דבריו הוה, דאס, זאגט די גמרא, דאס איז נישט קיין ספק, נאר כולי עלמא מודי, אוודאי הייסט עס מוסיף על דבריו, פשט דאס איז קלאר אז אויף די ערשטע לתך איז די מכירה חל. כי תיבעי לך, ווי איז יא די בעיא? פארקערט, דאמר ליה, ווען א מענטש שיקט זיין שליח, און ער זאגט אים זיל זבין לי כורא, ואזל וזבין לי ליתכא מאי, ער האט געשיקט די שליח פארקויפן א כור, און די שליח איז געגאנגען און ער האט פארקויפט א לתך א האלבע כור, דא איז די שאלה צו די מכירה איז חל צו נישט, וואס איז די שאלה? אויך בעצם די זעלבע נקודה. צו ס'איז א בחינה פון מוסיף על דבריו צו א בחינה פון מעביר על דבריו, און די גמרא איז מסביר, מי אמרינן, אמר ליה, דטבא לך עבדי לך, דאי לא מצטרכי לך זוזי, לא מצית הדרת ביה, פון איין זייט קען מען זאגן אז די שליח קען זאגן פארן באלעבאס אז סוף כל סוף האב איך דיר געטון א טובה, פארוואס? ווייל דו האסט מיר געהייסן פארקויפן א כור, און איך האב נאר פארקויפט א האלבע כור, אבער, למעשה, מען קען אלעמאל פארקויפן נאך א האלבע כור, ס'איז נישט עק וועלט, מען האט פארקויפט איינס, איך קען מארגן פארקויפן די אנדערע, נאר וואס? צוריק קען מען נישט, נאכדעם וואס דו פארקויפסט א גאנצע כור קען מען מער נישט צוריק גיין, און ממילא זאגט די שליח פאר די משלח אז כ'האב דיר געטון א טובה ווייל קען זיין דו'סט נישט דארפן האבן די גאנצע געלט, ווייל נארמאל אויף וואס פארקויפט א מענטש זיין פעלד? ווייל ער דארף געלט, קען זיין דו'סט נישט דארפן די גאנצע, עסטו בלייבן שטעקן מיט איבעריגע געלט און עסט פארלירן דיין פעלד, און ממילא האב איך דיר געטון א טובה כ'האב פארקויפט האלב. און מארגן טאמער דו'סט וועלן האב איך דיר פארקויפן די אנדערע האלב, או דלמא, אדער אפשר ניין, אמר ליה, דער באלעבאס קען צוריק זאגן פארן שליח, לא ניחא ליה דליפשו שטרי עילואי, איך וויל נישט איבעריגע שטרות, איך האב געוואלט זאלסט פארקויפן מיט איין מכירה די גאנצע פעלד, אזוי וועט זיין איין שטר אז איך האב עס פארקויפט, דו ביסט געגאנגען, האסט פארקויפט א האלבע כור, מארגן עסטו פארקויפן א צווייטע האלבע כור, עס זיין צוויי שטרות, ס'וועט ארויסגיין א שם אז איך פארקויף מיינע נכסים, אז כ'האב באנקראטירט, זאגט די באלעבאס פארן שליח מוחל טובות, די גאנצע זאך איז בטל. איז ווייטער די זעלבע נקודה. צי זאגט מען א בחינה פון מוסיף על דבריו, אז די חלק וואס די שליח האט געטון האט ער געטון, סך הכל קען ער שפעטער צולייגן נאך, אדער אפשר ניין, אפשר איז עס מעביר על דבריו, און די גאנצע מכירה איז בטל. ענטפערט די גמרא, אמר רב חנינא מסורא תא שמע, ער ברענגט א ראיה פון א משנה מעילה. די משנה מעילה זאגט, נתן לו דינר של זהב, טאמער א באלעבאס האט געשיקט מיט זיין שליח א דינר של זהב, א דינר של זהב דאס איז זעקס סלעים, און ואמר לו הבא לי חלוק, ער האט אים געזאגט נוץ די זעקס סלעים מיר צו קויפן א חלוק א בגד והלך והביא לו בשלש חלוק ובשלש טלית און די שליח האט נישט געפאלגט אנשטאטס נוצן די גאנצע זעקס סלעים צו קויפן א בגד האט ער עס צוטיילט האלב דריי האט ער גענוצט טאקע צו קויפן א בגד און די אנדערע דריי האט ער גענוצט צו קויפן א טלית און שפעטער איז נתברר געווארן אז די געלט איז געווען הקדש געלט זאגט דאך די משנה שניהם מעלו, ביידע האבן מועל בהקדש געווען סיי די משלח סיי די באלעבאס, און סיי די שליח. יעצט די מעשה דא, בעצם, איז זייער דומה צו א ציור וואס א באלעבאס האט געהייסן א שליח פארקויפן א כור, און ער האט פארקויפט א לתך, ווייל דא אויך די באלעבאס האט אים געהייסן נוצן א גאנצע זעקס סלעים, און אנשטאטס נוצן די זעקס סלעים צו קויפן א חלוק האט ער נאר גענוצט דריי, און ממילא זאגט די גמרא, אי אמרת בשלמא שליח כי האי גוונא עושה שליחותו ומוסיף על דבריו הוי משום הכי בעל הבית מעל. פשט גאנץ גוט לויט די ערשטע צד אז ווען א שליח פאלגט נישט אינגאנצן די באלעבאס, ער נוצט נישט די גאנצע ער נוצט נאר האלב, זאגט מען ס'איז א בחינה פון מוסיף על דבריו, וואס ער האט געטון האט ער געטון, איז אויב אזוי פארשטייט מען דא אויך ביי די משנה מעילה פארוואס די באלעבאס האט מועל בהקדש געווען, פארוואס ווייל די באלעבאס האט געשיקט טאקע די שליח מיט זעקס, און דער שליח האט טאקע נישט גענוצט די גאנצע זעקס ער האט נאר גענוצט דריי, אבער אויף די דריי וואס ער האט גענוצט, אויף די חלוק איז דער בעלבאס מועל בהקדש, אויף די טלית איז דער שליח מועל בהקדש, אבער אויף די דריי וואס ער האט גענוצט אויפן חלוק איז דער בעלבאס מועל בהקדש. אבער זאגט די גמרא, אלא אי אמרת מעביר על דבריו הוי, אבער לויט די צווייטע צד, אז ווען א שליח פאלגט נישט די משלח, ער קויפט, געקויפט האלב אדער פארקויפט האלב הייסט עס נישט געפאלגט און די גאנצע שליחות איז בטל די גאנצע קנין איז בטל די גאנצע מכירה איז בטל אויב אזוי אמאי מעל פארוואס דא ביי די ציור ביי די משנה מעילה האט דער באלעבאס מועל בהקדש געווען ער האט דאך גארנישט געטוהן דא ער האט געשיקט א שליח מיט זעקס די שליח למעשה האט אים נישט געפאלגט אז ער האט אים נישט געפאלגט הייסט ער האט בכלל נישט געטוהן די שליחות און וואס עפעס איז דער באלעבאס מועל בהקדש? ענטפערט די גמרא, ניין ס'איז נישט קיין ראיה, הכא במאי עסקינן, ווייל דא ביי די משנה מעילה רעדט זיך, דאייתי ליה שוה שש בשלש, אז דער שליח האט טאקע נישט גענוצט די גאנצע זעקס, אבער ער האט געטראפן א גוטע מבצע, א גוטע סעיל, ער האט געקויפט א בגד וואס איז ווערט זעקס, האט ער געקויפט פאר דריי, און ממילא האט ער בעצם מקיים געווען דאס וואס דער באלעבאס האט געוואלט, דער באלעבאס האט געוואלט א חלוק וואס איז ווערט זעקס סלעים, און ער האט דאס באקומען טאקע, נאר וואס דער שליח האט געקויפט אויף ביליגער, און ממילא ביי אזא אופן איז אוודאי די דין אז די משלח אז דער בעל הבית איז מועל בהקדש, אבער קען זיין ביי אן אנדערע ציור טאמער די שליח וואלט נישט מצליח געווען צו קויפן א זעקס סלעים'דיגע חלוק נאר וואלט באמת געקויפט א דריי סלעים'דיגע חלוק קען זיין אז דעמאלטס איז א בחינה פון מעביר על דבריו. איי פרעגט די גמרא אי הכי שליח אמאי מעל אויב אזוי וואס איז די שליח מועל בהקדש געווען ער האט דאך געטון וואס די בעל הבית האט געהייסן, און אז זיי טוהן וואס די באלעבאס האט געהייסן, און ביי מעילה געפינט מען דאך אז יש שליח לדבר עבירה, זאל נאר די משלח זיין שולדיג, נאר די משלח זאל מועל בהקדש זיין, זאגט די גמרא ניין, אטלית, אויף די חלק פון די טלית, דאס האט גארנישט מיט די משלח, דאס האט די שליח אליין געטוהן, אויף די חלק איז די שליח מועל בהקדש. איי פרעגט די גמרא, אי הכי, אויב ס'איז באמת אזוי ווי דו ווילסט מיר דא ענטפערן, אז די שליח האט געקויפט א זעקס סלעים'דיגע חלוק פאר דריי סלעים, אויב אזוי אימא סיפא, זיי מיר מסביר די סיפא פון די משנה, סיפא פון די משנה שטייט דארט רבי יהודה אומר אף בזה בעל הבית לא מעל אז דער בעל הבית ביי אזא ציור האט נישט מועל בהקדש געווען פארוואס מפני שיכול לומר ווייל דער בעל הבית קען זאגן פארן שליח חלוק גדול הייתי מבקש ואתה הבאת לי חלוק קטן ורע איך האב געוואלט א גרויסע חלוק דו האסט מיר געברענגט א קליינע א קליינע חלוק א שלעכטע חלוק פשט ס'משמע פון רבי יהודה אז פארקערט אז דער בעל הבית האט געהייסן קויפן א זעקס סלעים'דיגע חלוק און דער שליח האט נישט געברענגט דאס וואס דער בעל הבית האט געוואלט ער האט געברענגט א דריי סלעים'דיגע חלוק איז קענסטו מיר נישט זאגן אז דא אין די משנה אין מעילה רעדט זיך ביי א ציור אז די שליח האט אויסגעפירט די רצון פון בעל באס נאר האט געטראפן פאר ביליגער? זאגט די גמרא ניין האסט נישט פארשטאנען פשט אוודאי באמת דער שליח האט געקויפט א זעקס סלעים'דיגע חלוק פאר דריי סלעים איי פארוואס איז די בעל באס נישט צופרידן? פארוואס זאגט רבי יהודה אז די בעל באס קען זאגן פארן שליח אז חלוק גדול הייתי מבקש אתה הבאת לי חלוק קטן ורע, איז די גמרא מסביר מאי רע רע בדמים, דאמר ליה אי אייתית לי בשית, כל שכן דהוה שווה תרתי סרי. פשט, רבי יהודה האלט אז דער משלח, דער בעל באס, האט א טענה אויפן שליח, אז ווען דו וואלסט גענוצט די גאנצע זעקס סלעים, וואלסטו געמאכט נאך א בעסערע געשעפט, וואלסטו געקענט קויפן א בגד לאמיר זאגן וואס איז ווערט פופצן סלעים, אדער צוואנציג סלעים, און ממילא האט דער בעלבאס א טענה אויפן שליח, און פארדעם האט דער בעלבאס נישט מועל בהקדש געווען. יעצט וואס איז די נקודה דא? מ'וועט שוין זען אין אפאר שורות אז דאס איז קלאר אז טאמער די מצב וואלט געווען אזוי ווי היינטיגע צייטן, היינטיגע צייטן איז דא אמאל א געשעפט פארקויפט זאכן אויף א סעיל, אויף א מבצע, אלעס איז פופציג פראצענט אראפ פון פרייז, דעמאלטס, איז קלאר מ'עט זעהן רבי יהודה האלט קלאר אז די באלבאס קען נישט האבן א טענה אויף זיין שליח ער קען נישט שרייען אויפן שליח וואס האסטו געקויפט א זעקס סלעים'דיגע בגד פאר דריי האסט געדארפט קויפן א צוועלף סלעים'דיגע בגד פאר זעקס דאס איז נישט קיין טענה ווייל די שליח קען צוריק זאגן פארן משלח איך ווייס וואס דו ווילסט פון מיר דו האסט מיר געשיקט קויפן א זעקס סלעים'דיגע בגד כ'האב עס געטראפן פאר ביליג פאר פופציג פראצענט אראפ האב איך געקויפט פאר ביליג כ'האב עס געקויפט פאר דריי סלעים וואס ווילסטו כ'זאל כ'האב דיר געדארפט קויפן א צוועלף סלעים'דיגע בגד דו האסט דאס נישט געוואלט, דו האסט מיר דאס נישט געבעטן, דאס איז נישט קיין טענה. נאר וואס איז יא א טענה? וואס איז יא א טענה, וואס די בעל באס קען האבן א טענה אויפן שליח לויט רבי יהודה, איז ווען די שליח האט געמאכט א שלעכט געשעפט. פשט, טאמער וואס מער געלט מען איז אזוי געווען די דרך אמאל, אז וואס מער געלט מען האט גענוצט, אלץ ביליגער די מוכר איז געגאנגען. פשט, טאמער דו האסט געקענט קויפן פאר דריי סלעים א זעקס סלעים'דיגע בגד, האסטו פאר זעקס סלעים געקענט קויפן א פופצן סלעים'דיגע בגד, אדער א צוואנציג סלעים'דיגע בגד. דא, האלט רבי יהודה, האט דער באלעבאס א טענה אויפן שליח אז דו האסט נישט געמאכט די בעסטע געשעפט, וואלסט געקענט מאכן א בעסערע געשעפט, און ממילא דא זאגט ר' יהודה אז דער משלח איז נישט שולדיג, דער משלח האט נישט מועל בהקדש געווען, ברענגט די גמרא א ראיה אז טאקע דאס איז פשט אין ר' יהודה, דהיינו אז ווען ר' יהודה זאגט אז דער באלעבאס איז נישט מועל בהקדש ווייל ער קען זאגן פאר זיין שליח אז אתה הבאת לי חלוק קטן ורע, איז נישט פשט אזוי ווי מען האט פריערט געוואלט זאגן אז דער שליח האט געברענגט א נארישע חלוק פאר דריי סלעים, נאר פשט איז אזויווי אונז האבן מסביר געווען אז די שליח האט נישט געמאכט א גוט געשעפט וואס די ראיה? דיקא נמי דקתני ווייל מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא שטייט אין די ברייתא מודה רבי יהודה בקטניות ששניהם מעלו אז ביי קטניות איז רבי יהודה מודה אז ביידע האבן מועל בהקדש געווען סיי די משלח סיי די שליח פארוואס שהקטניות בסלע וקטניות בפרוטה שמע מינה פשט אזוי אונז האמיר דא א ברייתא אז אפילו טאקע אז ביי חלוק זאגט רבי יהודה די בעל הבית איז נישט מועל בהקדש ביי קטניות איז אנדערש קטניות איז אנדערש ווי א חלוק ביי קטניות איז רבי יהודה אויך מודה אז דער משלח האט מועל בהקדש געווען. יעצט אזוי, טאמער אונז וועלמער לערנען פשט אין רבי יהודה אזוי מ'האט פריערט געוואלט זאגן פשט אז דער שליח איז געגאנגען ער האט געקויפט א חלוק פאר דריי סלעים דער בעל באס האט אים געהייסן קויפן א חלוק פאר זעקס סלעים און פאר דעם שרייט דער בעל באס אן פארן שליח וואס האסטו געטון אתה הבאת לי חלוק קטן ורע פאר דעם איז דער בעל באס נישט מועל בהקדש איז אויב אזוי וואס איז אנדערש ביי קטניות איז פשט ביי קטניות דארפסטו אויך אזוי זאגן אז דער בעל באס האט געשיקט דער שליח קויפן זעקס סלעים קטניות און די שליח האט אנשטאטס דעם געקויפט דריי סלעים קטניות, און דא זאגט רבי יהודה דא איז די בעלבאס יא מועל בהקדש, פארוואס? טאמער די שליח האט נישט אויסגעפירט די בקשה פון די בעלבאס, די בעלבאס האט געבעטן איין זאך און די שליח האט געטון א צווייטן זאך, און וואס איז אנדערש קטניות מיט מיט א חלוק, ביידע די זעלבע זאך, נאר וואס דען, איז א ראיה פון דא זאגט די גמרא אז נישט דאס איז די נקודה דא, נאר אוודאי האט די שליח אויסגעפירט די שליחות פון בעלבאס, די בעלבאס האט געהייסן קויפן א חלוק פון זעקס סלעים, די שליח האט טאקע געקויפט א חלוק פון זעקס סלעים, נאר האט עס געקויפט פאר דריי, און זעלבע זאך ביי קטניות, ביי קטניות זאל מען אויך אריינזעצן אזא ציור, אז ביי קטניות האט די בעל הבית אים געשיקט לאמיר זאגן קויפן זעקס סלעים קטניות, די שליח האט געקויפט די זעקס סלעים קטניות פאר דריי, איי וואס איז א חילוק צווישן קטניות און חלוק, איז די חילוק איז די נקודה וואס אונז האבן אויסגעשמועסט, ווייל ביי חלוק איז טאקע די דרך אז וואס מער געלט מען נוצט, אלס מער מען שפארט, פשט אויב פאר דריי סלעים קענסטו קויפן זעקס סלעים חלוק, איז פאר זעקס סלעים קענסטו קויפן צוואנציג סלעים חלוק, דאס איז דא ביי א חלוק, ווען סקומט צו קטניות איז אנדערש, ביי קטניות איז די סדר געווען אזוי ווי ביי אונזער געשעפטלעך היינט, אז פאר דריי סלעים לאמיר זאגן איז דא א מבצע איז דא א סעיל קענסטו קויפן זעקס סלעים קטניות, איז פאר זעקס קענסטו קויפן צוועלף, פאר צען קענסטו קויפן צוואנציג, פאר צוואנציג קענסטו קויפן פערציג. און ממילא ביי א קטניות, דארט זאגט רבי יהודה, קען דער בעלעבאס נישט האבן קיין טענות אויף זיין שליח, און פארדעם האבן ביידע מועל בהקדש געווען. יעצט פארשטייען מיר די חילוק צווישן קטניות און חלוק, און די גמרא איז דאס טאקע מסביר, היכי דמי, קטניות פרעגט די גמרא ביי וועלכע אופן רעדט זיך דא אין די ברייתא, אילימא באתרא דמזבני בשומא, טאמער ס'רעדט זיך ביי א פלאץ וואס מען קויפט קטניות אויף בערך, נישט אויף פונקטליך, נישט געמאסטן, נאר בערך אלץ ס'האט א פרייז בערך. איז אויב אזוי, היכא דיהיב ליה סלע מוזלי גביה טפי, איז אוודאי אין אזא סארט פלאץ וואס מער געלט מען צאלט, אלץ מער מען שפארט, דעמאלטס איז חלוק און קטניות די זעלבע זאך. אמר רב פפא, פארדעם זאגט טאקע רב פפא אז די קטניות וואס מען רעדט דא איז באתרא דכיילי בכני, אין א פלאץ וואס מען קויפט קטניות בכני, כנא איז א סארט כלי, דאמר ליה, כנא, כנא בפרוטה, וואס דא קען דער שליח זאגן פארן משלח, אז יעדע כנא קאסט א געוויסע פרייז, פשט אין א שטאט אין א פלאץ וואס מען קויפט קטניות אויפן כנא, אין א געוויסע מאס אין א געוויסע כלי, איז אין אזא סארט שטאט איז נישט קיין חילוק ווי ביליג זאל נאר נישט זיין, לאמיר זאגן ס'דא א פופציג פראצענט הנחה, איז די זעלבע פופציג פראצענט איז געזאגט געווארן ביי דריי סלעים, ביי זעקס סלעים, ביי צוואנציג סלעים, איז פארדעם איז קטניות אנדערש פון א חלוק, און מילא האבן מיר טאקע א ראיה אז דאס איז די היכי תמצא פון די משנה מעילה, אז ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס די שליח האט געקויפט א זעקס סלעימ'דיגע חלוק פאר דריי סלעים, וואס לויט די תנא קמא הייסט עס אז ביידע האבן מועל בהקדש געווען סיי די משלח סיי די שליח, לויט רבי יהודה האט די משלח נישט מועל בהקדש געווען, ווייל ער האט טענות אויף זיין שליח אז וואלסט געקענט מאכן א בעסערע געשעפט, אבער על כל פנים פון דא איז זעכער נישט קיין ראיה וואס איז זיין די ציור ביי אן אופן וואס א משלח שיקט א שליח קויפן עפעס פאר זעקס סלעים און יענער קויפט פאר דריי סלעים, וואס איז יעצט די דין, צו איז די דין אז מוסיף על דבריו צו מעביר על דבריו, און דאס איז די שאלה דא פון אונזער סוגיא, איז תא שמע, פראבירט די גמרא פושט צו זיין די בעיה פון אונזער משנה, מיר האבן געזען ביי אונזער משנה, היתה כתובתה ארבע מאות זוז, מכרה לזה במנה ולזה במנה ולאחרון יפה מנה ודינר במנה, של אחרון בטל ושל כולן מכרן קיים, פשט די דריטע ציור פון די משנה, האט זיך גערעדט א פרוי וואס מ'איז איר שולדיג כתובה פיר הונדערט זוז, און זי האט פארקויפט פיר פעלדער, די ערשטע דריי האט זי פארקויפט פאר א מנה, די פערדע איז געווען א פעלד פון א מנה ודינר וואס זי האט פארקויפט פאר א מנה, האט די משנה געזאגט די ערשטע דריי מכירות, זענען חל, די פערדע מכירה איז בטל. יעצט לכאורה שטעלט זיך די קשיא, פארוואס איז די ערשטע מכירה חל, די צווייטע, די דריטע, פארוואס זענען זיי חל? די פרוי, וויפיל געלט איז מען איר שולדיג, וויפיל געלט דארפן די יתומים איר צאלן, פיר מנה, פיר הונדערט זוז, איז די ערשטע פעלד וואס זי האט פארקויפט, האט זי פארקויפט א פעלד פון א מנה, איז פארוואס זאל די מכירה חל זיין, פארוואס זאל מען איר נישט זאגן אז זי האט דא א שליחות צו פארקויפן א פעלד פון פיר הונדערט זוז, זי קען נישט. טוהן ווייניגער ווי די שליחות, און אז זי טוט ווייניגער ווי די שליחות, זאל מען זאגן אז די מכירה איז בטל, איז לכאורה א ראיה פון דא, אז ווען א שליח האט א פליכט צו פארקויפן לאמיר זאגן א כור, און ער פארקויפט נאר א לתך, איז די מכירה חל, מוסיף על דבריו נישט מעביר על דבריו, זאגט די גמרא ניין ס'איז נישט קיין ראיה, כדאמר רב שישא בריה דרב אידי בקטיני, הכא נמי בקטיני, מ'עט זעהן בהמשך רב שישא בריה דרב אידי ענפערט אויף א צווייטע קשיא אז די משנה רעדט זיך בקטיני, פשט, ס'איז נישט א גרויסע פעלד וואס די פרוי האט צוטיילט אויף פיר און פארקויפט געוויסע חלקים, דעמאלטס אוודאי קען זיין אז די ערשטע חלק איז בטל, פארוואס ווייל קען זיין מעביר על דבריו, נאר דא רעדט זיך די משנה רעדט זיך ביי פיר באזונדערע פעלדער וואס זענען אפגעטיילט איינע פון צווייטן, וואס דא איז אוודאי קען די פרוי פארקויפן די פיר פעלדער פיר אנדערע מכירות ווייל ס'איז נישט שייך צו פארקויפן צוזאמען, און ממילא פון אונזער משנה איז אויך נישט קיין ראיה, איז למעשה איז די גמרא נישט פושט די ספק, זאגט אונזער גמרא ווייטער, פשיטא דאס איז פשוט, אמר, אז טאמער א משלח זאגט פאר זיין שליח, לאחד ולא לשניים, איך האב דא א פעלד, איך וויל זאלסט עס פארקויפן פאר איין מענטש, נישט פאר צוויי, צעטייל עס נישט אין צוויי, פאר, מאך נישט קיין צוויי מכירות, נאר פאר איין מענטש, דעמאלטס איז פשוט אז האמר ליה לאחד ולא לשניים, אז וואס ער האט געזאגט האט ער געזאגט, פשט ביז יעצט האט מען גערעדט ביי אן אופן וואס ער האט גארנישט געזאגט, די שאלה איז טאמער דער שליח האט געטון ווייניגער ס'האט חל געווען צו נישט, אבער טאמער דער בעל הבית האט קלאר געזאגט איך וויל זאלסט עס פארקויפן פאר איין מענטש און דער שליח פארקויפט עס פאר צוויי, איז קלאר דער שליח האט דא עובר געווען אויפן דעת פונעם בעל הבית, און ס'קלאר די מכירה איז נישט חל, אבער וואס יא, ווי יא דא א שאלה, אמר ליה לאחד סתמא מאי, וואס איז טאמער דער משלח דער בעל הבית זאגט פארן שליח, פארקויף די פעלד פאר איין מענטש, אבער ער זאגט נישט נישט פאר צוויי, איז די שאלה איז צו ער מיינט דוקא איינס און נישט פאר צוויי, אדער אפשר ניין, ער מיינט צו זאגן איינס טאמער דו טרעפסט איינס, טאמער דו טרעפסט נישט איינס קענסטו עס צוטיילן און פארקויפן צוויי און דריי אויכעט, זאגט די גמרא, רב הונא אמר, לאחד ולא לשניים, רב הונא זאגט אז אויך ביי אזא אופן טאר מען נישט פארקויפן פאר צוויי מענטשן, רב חיסדא ורבה בר רב הונא דאמרי תרוייהו לאחד ואפילו לשניים לאחד ואפילו למאה, ניין, איינס מיינט אז אז דו טרעפסט איינס איז איינס, אז נישט קענסטו פארקויפן צוויי אפילו פאר הונדערט אויכעט. פארציילט די גמרא, איקלע ר' נחמן לסורא, ר' נחמן איז אנגעקומען צו סורא, עול לגביה רב חיסדא ורבה בר רב הונא, אמרו ליה כי האי גוונא מאי, זיי האבן אים געפרעגט טאקע די שאלה, וואס געשענט ווען איינער זאגט פאר א צווייטן, פאר א שליח, פארקויף די פעלד פאר איין מענטש ער זאגט נישט ולא לשניים, צו איז פשט ולא לשניים אדער ניין? אמר להו, האט ר' נחמן געענטפערט לאחד ואפילו לשניים, לאחד ואפילו למאה, אז איינס מיינט נישט איינס און נישט צוויי, איינס מיינט, דאס איז א לשון בני אדם און מיינט צו זאגן איינס, אבער אז דו טרעפסט נישט איינס, אוודאי קענסטו פארקויפן פאר צוויי פאר דריי און אפילו פאר הונדערט אויכעט. אמרי ליה, האבן זיי אים געפרעגט, אז אויב אזוי אונז הער מיר פון דיינע ווערטער אז דער משלח געבט רשות פאר די שליח, צו טוהן לויט ווי ער פארשטייט, איז אויב אזוי אף על גב דטעה שליח, איז וואס איז טאמער די שליח מאכט א טעות, ווייל די משלח פארלאזט זיך אויפן שליח, וואס איז טאמער די שליח מאכט א טעות און ער פארקויפט די פעלד פאר ביליגער וויפיל ס'ווערט, די פעלד איז ווערט הונדערט, ער האט עס פארקויפט נאר פאר נײַנציק, איז דא אויך זאגט מען אז די מוכר האט זיך פארלאזט אויפן שליח און די מכירה איז חל אדער אפשר נישט, אמר להו, רב נחמן זאגט ניין, דטעה שליח לא קאמינא, אז די שליח האט געמאכט א טעות פון דעם רעד איך נישט, אמרו ליה, האבן זיי אים געפרעגט, והאמר מר אין אונאה לקרקעות, דו האסט געזאגט אויף א צווייטע פלאץ אז אין אונאה לקרקעות פשט ווען עס קומט צו מטלטלין איז דא א דין אונאה אז א מטלטלין האט א פרייז און ממילא טאמער מען פארקויפט מער ווי די פרייז אדער ווייניגער ווי די פרייז מער ווי א זעקסטל איז דא געוויסע אופנים וואס די מכירה ווערט בטל ביי קרקעות איז דאס נישט דא ביי קרקעות איז נישט דא אזא זאך מער ווי די פרייז ווייניגער ווי די פרייז קרקעות קען זיין יעדע פרייז ס'האט נישט קיין סכום קצוב יעדער איינער ביי איין מענטש איז די קרקע אזויפיל ווערט ביי איין מענטש ווייניגער ווערט נישט דא קיין דין אונאה בקרקעות, איז אויב אזוי וויאזוי קען סתם אזוי זיין אז א שליח פארקויפט ווייניגער ווי די פרייז, ס'איז דאך נישט דא קיין פרייז ביי קרקעות, ענטפערט רב נחמן האסט נישט פארשטאנען, הני מילי היכא דטעה בעל הבית, ווען דער בעל הבית מאכט א טעות אינעם פרייז ביי קרקעות דעמאלט זאגט מען ס'נישט דא קיין דין אונאה, פשט אז א מענטש פארקויפט מטלטלין א מענטש פארקויפט לאמיר זאגן א פעדער פאר א צווייטן, א פעדער קאסט א דאלער, ער פארקויפט עס פאר צען דאלער, דעמאלט זאגט מען אז ס'דא א דין אונאה, די מכירה איז בטל. ווען א מענטש פארקויפט זיין פעלד, זיין פעלד איז ווערט טויזנט דאלער, ער פארקויפט עס פאר צען טויזנט דאלער, דארט זאגט מען ס'איז נישט דא א דין אונאה, די מכירה איז נישט בטל. אבער ווייטער דאס איז אלעס די מענטש אליין. אבל טעה שליח, אבער ווען א מענטש שיקט א שליח פארקויפן זיין קרקע, דארט אוודאי זאגט מען ס'איז דא א פרייז, מ'קוקט וויפיל די פרייז אין די מארקעט איז ווערט, און דארט איז אוודאי דא א דין אונאה, פארוואס? נישט אלס די דין אונאה, נאר אלס אמר ליה, די משלח, די בעל הבית קען זאגן פארן שליח, לתקוני שדרתיך ולא לעוותי, איך האב דיר געשיקט זאלסט מיר מתקן זיין, זאלסט מיר אויפטון עפעס, נישט זאלסט מיר קאליע לייגן, דו האסט מיר פארקויפט ווייניגער ווי די פרייז פונעם מארק, האסט מיר קאליע געלייגט, די שליחות איז נישט קיין שליחות, און די מכר איז בטל. פרעגט די גמרא, ומנא תימרא דשאני בין שליח לבעל הבית, ווי זעהן מיר טאקע אז ס'דא א חילוק צווישן די בעל הבית און די שליח ווען ס'קומט צו דער דין? דתנן, ברענגט די גמרא א ראיה פון א משנה, די משנה זאגט אין תרומות, האומר לשלוחו, איינער וואס זאגט פאר זיין שליח, צא ותרום, נעם אראפ תרומה פון מיינע פירות, איז תורם כדעת בעל הבית, קען דער שליח משער זיין וויפיל דער בעל הבית האט געגעבן תרומה, און אזוי פיל געבט ער תרומה. פשט, ס'איז דא דריי שיעורים פון תרומה, ס'איז דא א פערציגסטל, ס'איז דא א פופציגסטל, און ס'איז דא א זעכציגסטל. א פערציגסטל, דאס איז איינער וואס געבט בעין יפה, א ברייטער געבט א פערציגסטל, א מיטלמעסיגער מענטש געבט א פופציגסטל, און א קארגער געבט א זעכציגסטל. איז דער שליח דארף משער זיין צו זיין בעל הבית איז א קארגער א ברייטער אדער א מיטלמעסיגער מענטש און אזויפיל תרומה געט ער, ואם אינו יודע דעתו של בעל הבית טאמער ער ווייסט נישט, איז תורם בבינונית אחד מחמישים געט מען א פופציגסטל, וואס איז טאמער פיחת עשרה או הוסיף עשרה, וואס איז טאמער ער האט געגעבן א פערציגסטל אדער א זעכציגסטל תרומתו תרומה, איז די תרומה אויך חל. פשט, אוודאי דארף מען געבן א פופציגסטל, אבער א פערציגסטל, א זעכציגסטל איז אויך נארמאלע שיעורים, און ממילא איז די תרומה חל. אבער וואס איז טאמער ער געבט מער פון דעם, אדער ער געבט ווייניגער פון דעם, דעמאלטס אוודאי איז די תרומה בטל. אבער דער בעלעבאס אליין, ואילו גבי בעל הבית, תניא, דער בעלעבאס אליין האט מיר געלערנט אין א ברייתא, תרם ועלה בידו אפילו אחד מעשרים תרומתו תרומה, אז טאמער דער בעלעבאס געבט תרומה א צוואנציגסטל, איז אוודאי די תרומה יא חל, איז זעהן מיר אז ס'דא אזא מושג אז ווען א בעל הבית אליין מאכט א טעות איז עס חל, ס'איז דאס הייסט נישט ס'הייסט נישט אז ס'בטל, ווען א שליח מאכט א טעות ביי א שליח איז א מענטש מער מקפיד, איז די זעלבע זאך ביי קרקעות, ווען א מענטש פארקויפט א שטיקל קרקע זיין אייגענע קרקע פאר אסאך מער ווי די פרייז אדער ווייניג ווי די פרייז דעמאלטס אוודאי זאגט מען די מכירה איז חל דארט איז נישטא קיין דין אונאה, אבער ווען א מענטש שיקט א שליח דעמאלטס זאגט מען לתקוני שדרתיך ולא לעוותי, כ'האב דיר געשיקט זאלסט מיר מתקן זיין נישט קאליע לייגן, דארט אוואדע איז יא דא א דין הונאה, דארט אוואדע איז די מכירה יא בטל, טאמער די שליח האט פארקויפט פאר ווייניגער ווי די פרייז, איז על כל פנים האט מען נאך אלץ נישט פושט געווען די ספק, וואס געשענט ווען א באלעבאס שיקט די שליח פארקויפן די פעלד לאחד, ער זאגט נישט ולא לשניים, צו פשט מען זאגט ולא לשניים צו נישט, איז פרובירט די גמרא א ראיה צו ברענגען פון אונזער משנה, תא שמע, מיר האבן געלערנט אין אונזער משנה,

האט מען געזען די ערשטע דריי מכירות זענען חל, און די לעצטע נישט. יעצט לכאורה ווי רשי רעדט אויס דא רעדט זיך נישט אז איינער האט געזאגט פאר די פרוי לאחד ולא לשניים, אבער די פרוי דא איז א שליח פון בית דין, און בית דין דארף טענה'ן פאר די יתומים די בעסטע טענה וואס עס קען זיין, ס'טייטש בית דין דארף דא אינזינען האבן אז פאר די יתומים זאל נאר ארויסקומען א טובה, און ממילא ס'איז כאילו מ'האט געזאגט פאר די פרוי פארקויף עס לאחד, פארוואס? ווייל וואס ווייניגער מ'צוטיילט די פעלד אלץ ווייניגער שטרות איז דא, איז אלץ בעסער ס'איז פאר די יתומים ווייל מ'האט פריערט געזען וואס מער שטרות ס'דא גייט ארויס א שם אז מ'פארקויפט דא נכסים אז ס'טוט זיך דא א מצב פון פון באנקראטירן און ממילא על כל פנים טאמער דא איז כאילו מ'האט געזאגט פאר די פרוי לאחד און פון דעסטוועגן זעהן מיר אז די פרוי קען צוטיילן די פעלד אויף פיר איז א ראיה אז ווען מ'זאגט לאחד מיינט עס נישט לאחד ולא לשניים נאר מ'קען צוטיילן אז מ'וויל קען מען צוטיילן זאגט די גמרא ניין אמר רב שישא בריה דרב אידי די תירוץ מ'האט פריערט געזען בקטיני, אז אונזער משנה רעדט זיך ביי קליינע פעלדער ביי באזונדערע פעלדער, דארט אוודאי קען מען פארקויפן פיר באזונדערע פעלדער פאר פיר באזונדערע מענטשן, אבער ווען א מענטש האט איין פעלד און ער זאגט פאר זיין שליח פארקויף עס לאחד, קען אוודאי זיין אז לאחד מיינט ולא לשניים, אז מען זאל נישט צוטיילן די פעלד אויף צוויי, ווייל דעמאלטס גייט ארויס א קול אז ס'איז דא אסאך שטרות און אסאך מכירות, דאס איז נישט קיין גוטן שמועה פארן בעל הבית.